כ'האב געוואלט קודם אנהייבן מיט א מורא'דיגע ווארענונג אז ס'איז דא א איד וואס הייסט יוסף אדרי. EDERI, און ער איז אזעלכע א מאראקאנער א ספרדישער, ער איז געבוירן אין ארץ ישראל, און ער האט חתונה געהאט, און ער האט מאלעסטעט דארט קינדער, ער האט מאלעסטעט דא קינדער, בקיצור ער איז געזעסן א יאר, מען האט אים אפילו נישט ארויסגעלאזט אויף בעיל, יעצט איז מען געקומען מיט א. סוויטהארט דיעל פאר אים אויכעט, ווייל אזוי ווי ער איז אן ארץ ישראל'דיגער, האט מען געזאגט ער איז שוין געזעסן דא א יאר, און מ'עט אים צוריק ליפערן אויף ארץ ישראל, מיטן גאנצן רעקארד וואס דא גייט פאר. אמעריקע וויל דאך נישט האלטן יענעמס מענטשן אומזינסט, איז למעשה דערווייל האט מען אים נאך נישט צוריק געשיקט, ווייל ס'דויערט דאך צייט, פעיפער ווארק, גאווערמענט פעיפער ווארק. עניוועי, ער דרייט זיך אין די גאס, און איך וויל יעדער וויסן דערפון, ווייל מען דארף זיך זייער וואטשן. רבותי זאג איך נאכאמאל, ס'איז נישט קיין חכמות, די חזירים דרייען זיך זייער העווי אין די גאס. איי וואלד לייק טו קאושען די פיפעל אוו פלעטבוש, דער איז א פערסאן היז נעים איז דזשאוסעף עדערי, EDERI, הי איז א פעדאפייל, הי וואס אין דזשעיל א פיו מאנטס אלרעדי, היז הירינג וואס דזשאסט אווער, ענד די גאווערמענט.

פיפל אר אפ אלל נייט, פיפל ראום אין די סטריטס, טשילדרען ראום אין די סטריטס, די פערענטס אידער אר אין שוהל סעינג תיקון ליל שבועות אר דעי אר סליפינג, אר דעי אר לערנינג א בלאט גמרא אין שוהל, בי ווערי קערפול וויט יור טשילדרען, דער איז א פעדאפייל ראומינג די סטריטס אנטיל היל בי דיפארטעד טו איזריעל, טענק יו. עד כדי כך ס'האט מיך איינער יעצט אפגעקאלט ער האט מיר געזאגט אזוי, יחיאל בראנער דאווענט לעצטנס אין ספרדישע שול אויף פארטינט עוועניו ביי פארטי פיפט סטריט אין און יענער איז א מתפלל דארט, איז ער צוגעגאנגען צו אים און ער האט אים געזאגט, דו זאלסט וויסן יחיאל, אז דו וועסט דא טאטשן איין קינד, וועל איך טון וואס די איטאליענער טוען, איך וועל דיך צובינדן מיט צעמענט, איך וועל דיך אראפלייגן אין אוישן אריין, זאלסט דו נישט אנרירן קיינעם, אבער ס'העלפט נישט, די חברה העלפט גארנישט, און ער איז זייער גוט מיט א ברודער, ער האט געלערנט אין ישיבה אינאיינעם מיט א ברודער פון יחיאל'ן, זאגט ער אים, וואס געשעט דא וואס יחיאל קומט צו דאווענען אין ספרדישע שול, דאך טאטשן קינדער, זאגט ער, הער אויס, וואס מיין טאטע. אזוי זאגט דער ברודער פון יחיאל, וואס מיין טאטע זכרונו לברכה האט אריינגעלייגט אין אים געלט, און וואס די משפחה לייגט אריין אין אים געלט, וואלט מען געקענט קויפן א שטאקעדיג הויז אין בארא פארק. זאגט אים יענער, יא, אבער דאס איז אלץ נישט קיין עקסקיוז, הי איז גאנע סטרייק א בוי, און יעצט קען מען זיך נישט מער פארלאזן אויף קיין גאווערמענט, ער וועט קומען מיט די פילן, מיט אלעם. סאו איך וויל ענק זאגן, רבותי, אין ספרדישע שול זאלסטו נישט גיין, און אז דו האסט קינדער זאלסטו זיי נישט לאזן דארטן גיין, און דער אנדערער, דער יוסף, עדערי, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי מען פראנאונסד די נאמען EDIRI, דרייט זיך אויך נאך אין די גאס ביז מ'העט אים שיקן אויף ארץ ישראל. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. א גוטן ערב שבת קודש פרשת נשא. ס'איז אויכעט ערב שבועות. שבת איז דאך משפיע אויף א גאנצע וואך, און אז ס'געפאלט זיך שבועות די וואך, און הכל מודים דבשבת ניתנה תורה, מ'האט געמוזט דורכגיין א שבת כדי מען זאל קענען מקבל זיין די תורה, און דאס האט געמאכט אז אידן זאלן זיין באחדות, ווייל שבת קודש ברענגט דאך אריין אן אחדות, איז במילא איז די וואך דארף מען אביסל רעדן, כאטש איך האב שוין נישט געוואלט רעדן די וואך אבער מען מוז רעדן. קודם האב איך געוואלט רעדן דער שרול הגר המצרי, דער וויזשניצער רב ווי ער רופט זיך, דער וואס ס'טאטשט פרויען בהוד יפיה, דער. האט געזען ביי זיך אין בית מדרש האט ער שוין נישט קיין ווערד, מנחם ראזענבערג האט אים אראפגעברענגט, אלע אנדערע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטון א גאנץ לעבן האט אים אראפגעברענגט, און אויסער דעם האט אים אראפגעברענגט דאס וואס ער האט נישט געקענט פירן די קהילה ווי עס דארף צו זיין, מיינט דזשאסט ביקאוז זיין טאטע איז געווארן א רעבע און ער האט געעפענט מוסדות ער זאל קענען כאפן אביסל געלט פון די גאווערמענט און ער זאל קענען אויסהאלטן זיינע ליידיגע קינדער מיט די אייניקלעך מיינט נישט אז ער קען זיין א מחנך. ווי האט ר' מאטל געפרעגט אויף דעם קליין אויף דעם בעלזער האט זיך געעפנט א קעמפ פאר די מיידלעך, זאגט ער ווער האט אים אויסגעלערנט חינוך? אונז פרעג מיר די זעלבע ר' מאטל ווער האט דיך אויסגעלערנט חינוך? ווען דו ביסט אוועק געלאפן פון גרויסווארדיין ביסט געלאפן אויף סאקמער ביסט געלאפן אויף פאפא און דו האסט אליין געזאגט האסט אין ערגעץ גארנישט געלערנט, סאו בקיצור ווער האט דיך אויסגעלערנט צו פירן א ישיבה אז א פנים האט עניוועי. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה און ס'איז ממש איז מיינד באגלינג. ס'איז דא אין וויזשניץ צוויי יונגעלייט וואס האבן זיך משדך געווען. זיי מעגן? פארוואס נישט? ביידע חשוב'ע מענטשן. די צד הכלה, די ווייבל זייט, הייסט זלמן. דוב פאללאק. ער איז א מיטלערער ברודער פון דעם לייזער פאללאק וואס איז נעבעך, מען האט אים נעבעך געהארגעט. יעצט פון דעם חתן'ס צד, פון יונגערמאן'ס צד הייסט ער גאנץ. איך מיין אז זיין ברודער האט געהאט א בית מדרש אין בארא פארק, זיי רופן זיך עפעס גרויסווארדיינער רבנים, ס'איז ביי מיר נישט קיין חילוק. יעצט דער פאללאק. זיצט כמעט ווי אויבן אן ביים וויזשניצער רעבן אין בית מדרש, און דער גאנץ זיצט אויף די ערשטע שירע אינאיינעם מיטן רעבן'ס קינדער און מיט די אייניקלעך. און ניין איך גיי נישט יעצט רעדן צו מען טאטשט זיך צי נישט, נאנאנאנאנא איך וויל רעדן א ערנסטע פראבלעם למעשה דער שידוך זיי האבן חתונה געהאט און זי איז געווארן שוואנגער און דער שידוך האט זיך נישט אויסגעארבעט, פארוואס? דאס איז אירעלעווענט. למעשה האבן זיי זיך צעטיילט און מען האט זיך געגעט. נאכדעם איז געבוירן א קינד, ס'איז דורך איינס און א האלב יאר, און דאס קינד לעבט ברוך השם. יא, האט זיך דער טאטע דערמאנט, דער גאנז האט זיך דערמאנט, העי, ער האט אויך א בעיבי, העי, פארוואס זאל איך נישט גיין זען די שיינע בעיבעלע? האט זי אים געזאגט יא אלעס איז פיין אבער ווייסט אויך אז דאס קינד ס'האט געקאסט א דאקטער מ'זאל אים געבוירן, ס'קאסט פעמפערס, ס'קאסט באטלעך, ס'קאסט א מאמע איז אויף בייטאג און ביינאכט, דו ווילסט זעהן די בעיבי ווילסט אים קומען קושן און גלעטן נאו פראבלעם, דאס דארף מען באצאלן. נאכדעם האט זי געטענה'ט נאך א זאך אז האסט דיך נישט אנגערופן אנדערטהאלבן יאר צו וויפיל, דאס קינד איז שוין אנדערטהאלבן יאר אלט, דאס קינד קענט דיך נישט, סאו אז איך וויל עס שיקן צו דיר דאס קינד זאל זיך נישט דערשרעקן, וויל איך עס שיקן מיט איינער פון מיין משפחה וואס עס זאל דארט זיין, און קען זיין דאס איז מיינע ספעקולעישאן, ווייסט דאך איך האב דאך א וואן טרעק מיינד, אלעס איז סעקס נישט, קען זיין זי האט מורא פאר, קען זיין ער האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין און וועגן דעם האט זי אים געמוזט איבערלאזן אינמיטן פרעגנענסי, און קען זיין זי האט מורא ער זאל נישט טאטשן דאס קינד, הו נאוס, איך ווייס נישט, אבער דאס איז נאר סתם מיינע פאנטאזיעס, באט עניוועי, זי וויל איינע פון אירע משפחה זאל מיטגיין. האט מען זיך אנגעהויבן צו קריגן, און וואס טוט מען ווען מען קריגט זיך? עטס ווייסט דאך. דא האמיר דאך א תורה שלימה מסיני אז די דזשאדזש וועט מחליט זיין. זיי זענען געגאנגען צום דזשאדזש און זיי זענען אין קאורט און דער עולם אין וויזשניץ איז צושאסן און צושלאגן. אונז האמיר דאך געהאט דעם וויזשניצער רעבן וואס ווען א איד איז געגאנגען אין ערכאות האט ער אים ארויסגעווארפן פון שול. ער איז געווען דער איינציגער וואס האט נאך געקעמפט אז מען זאל נישט גיין צו ערכאות. כאטשיג ווען ס'איז געקומען צו זיין משפחה איז ער געווען דער זעלבער שייגעץ. מיר האט דערציילט איינער, ער איז געווען אן איידעם ביי דעם האגער, דער וואס האט דא ריעל עסטעיט אין ווילימסבורג, א קאזין מיט ר' מאטעלע, יענער הייסט דאכט זיך מיר לעפקאוויטש, איך האב זיין טעלעפאן, זאגט ער אז ר' מאטעלע האט ערלויבט מען זאל אים איינזעצן כדי ער זאל געבן א גט, און נאכדעם וואס ער איז געזעסן אין די תפיסה האט ר' מאטעלע געשיקט א שליח מיוחד ער וויל אים איבערבעטן, האט יענער געזאגט וואס הייסט איבערבעטן, איך זיץ דא אין תפיסה און דו בעטסט מיך איבער? סוף זעמיר געוואויר געווארן פארוואס האט ר' מאטעלע אים געוואלט איבערבעטן, ער איז נישט אזא ערליכער. ער איז אזא שייגעץ ווי אלע שקצים עס קומט צו זיין משפחה איז ער נאך א גרעסערע שייגעץ ווי א נארמאלער מענטש ווייל אויף זיינע קינדער און אייניקלעך האט ער קיינמאל נישט געהערט קיין שלעכטס עניוועי פארוואס האט ער טאקע געוואלט מען זאל איבערבעטן ווייל זי האט נישט געקענט חתונה האבן? קיינער האט זי נישט געוואלט נעמען ווייל זי האט איינגעזעצט איר מאן כדי צו קריגן א גט נישט ווייל ס'איז א גט מעושה די גט מעושה איז שוין איין זאך. די גט מעושה איז ליידער יעדער האט אזוי חתונה געהאט, נאר פשוט מען האט פאר איר מורא געהאט כ'האב מיט איר חתונה מארגן אונז וועלן האבן א פראבלעם וועט זי מיך אויך איינזעצן מיט די, די פרויען כאפן נישט וואס זיי באגראבן זיך אויף אייביג, סא זי האט קיינמאל נישט חתונה געהאט נאכדעם, ער האט קיינמאל נישט חתונה געהאט, למעשה די קינדער זענען אזוי ברוגז אויף די מאמע זיי שפייען איר אין פנים, זיי גייען נאר צום טאטע. כאטשיג די מאמע'ס זייט האט אסאך געלט, דער האגער איז א ריעל עסטעיט, ער איז אין ריעל עסטעיט און ער מענעדזשט ריעל עסטעיט, נאר יעדער ווייסט, ווען דו גייסט אוט אוו יור וועי דו זעצט איינעם איין ווען דו האסט א סיכסוך דען יו לאסט. סא הרב מאטעלע איז דער זעלבער שייגעץ וואס קומט צו זיין משפחה ער איז געווען א צעווילדעוועטע האן אלע יארן למעשה ביי נישט זיין משפחה האט ער אייביג געזאגט אויב ביסט אין קאורט גיי ארויס פון מיין בית מדרש דעטס איט. סא יעצט גייט סרול האגער איבערנעמען און סרול האגער קען נישט צאמשטעלן צוויי וויזשניצער מענטשן זאלן גיין און געהעריג צו א דין תורה אדער אן א דין תורה ווי ביסטו ביסט דער רב אין שול? סטרעיטן זיי אויס! שרייט יעצט יעדער, סרול האט אלעס פארלוירן! פארוואס? ער איז געווען ביזי, ס'דא א בית דין וואס קומט זיך צאם איינמאל א וואך אין מאנסי און ער האט געוואלט פירן דעם בית דין, ער האט געוואלט אונטערדרוקן יעדן, ער איז געגאנגען און האט געוואלט אראפברענגען נחום ראזענבערג מיט א אייאווע האטליין, סרול אין דיין בית מדרש גייט מען שוין אין ערכאות און דאס איז נאר די ערשטע, און נאכדעם גייט עס ווערן מותר לכתחילה לכתחילה, ענד יו לאסט עווריטינג, און מ'עט דיך אויך נאכאמאל רופן אין קאורט, וואטש ענד סי. די פרוי וואס דו האסט געטאטשט בהוד יפה קען דיך נאך אויך אמאל רופן אין קאורט. זי איז אויף טערעפי די גאנצע צייט. די אנדערע, די פראמאוויטש, מיט פינקוסאוויטש, מיט פראנצויז, מיט ראזענפעלד, די קענען דיך שוין נישט רופן, ווייל הער אויס, ס'איז שוין דורך סטעטש אוו לימיטעישן, אפשר אז ס'וועט דורכגיין די לאו פון סטעטש אוו לימיטעישן, זיי קענען ביי דיר מוציא ממון זיין. אבער די פרוי האט נישט קיין סטעטשו אוו לימיטעישן ווייל דו האסט איר גערעיפט ווען זי איז שוין געווען א גרויס מיידל, גערעיפט מיין איך צו זאגן האסט איר געטאטשט בהוד יפה ביי איר איז דאס אזוי ווי א רעיפ. סאו סרול האגער, דו קענסט נישט אפווישן דיין בית הכסא, דו קענסט נישט מאפן אפ דיין בית הכסא, וואס ביסטו געגאנגען מאפן אפ אין אייאווא א בית הכסא? דו ביסט דער בר הכי? דו ביסט די גרעסטע. פאוער דער גרעסטער שייגעץ דער גרעסטער רשע די מערסטע געספוילטסטע רעבישע קינדער זענען די וויזשניצער קינדער און די סקווערע און דו ביסט א מישלינג פון ביידע פון סקווער און וויזשניץ עטץ זענטס די וואס עטץ דארפטס פארעכטן דעם גאנצן דור ווי האסטו דיך געדארפט אריינשטעלן מיט דעם שטערן דער סאטמארער שטערן דאס איז דאך א חיה פון וואלד דעם האט מען פון ענגלאנד ארויסגעווארפן סאטמאר האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד. ער האט אמאל אנגעפראסקעט א בחור און ער האט אמאל געטאטשט א בחור און דער בחור איז היינט לתרבות רעות ער וויל נישט וויסן פון אידישקייט. מיט אים האסטו דיך צוזאמגעשטעלט? אויסער כ'זאל זאגן דו האסט אויך פאר זיי מורא געהאט ווייל זיי האבן אויף דיר אסאך שמוץ. דאס וואס איך ווייס איז מסתמא נאר פינף פראצענט פון וואס זיי ווייסן אויף דיר. ביסטו דאך געגאנגען באדן אין מיין בלוט. קענסט דיין אייגענעם טוילעט נישט אויסוואשן? א וויזשניצער איד זיצט אויבן אן צווישן דעם רעבנס אייניקלעך, און וויזיטעישאנס פייט מען ביי אים אין ערכאות. אויב אונז האלט מיר דא, קענסט דאך מאכן א גרויסן שלאס אויף וויזשניץ. און איך וויל פרעגן דעם וויזשניצער עולם, דאס גייט זיין ענקער נעקסטער רב, אויף אים גייט עטץ שרייבן אלקינו ואלקי אבותינו, כבוד קדושת הוד מרן קרן בארן זארן? איז דאך אן אויסוואורף פון די ערשטע קלאס. די ערשטע זאך וואס ס'שטייט אין חומש, פרשת נח, מ'מוז זיין אפגעהיטן מיט שמירת הברית, איז דער געווען דער גרעסטער חזיר? דער האט מטמא געווען אלע זיין טאטנס תלמידים, אויף דעם האט מען געדארפט גיין אויף וויזשניץ לערנען. ס'איז ממש מיינד באגלינג וואס דא גייט פאר, ס'איז נישט צום גלייבן. סרול האגער המצרי אזוי גייט עס אז שלמה המלך וויינט שמוני נוטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי מען האט דיך געשטעלט דו זאלסט זיין א רב פון א בית מדרש ביסטו געלאפן נחום ראזענבערגס אייאווע האטליין איז געווען דיין פראבלעם. צו אלע אנדערע שייגעץ שטיק וואס דו ביסט געווען פארמישט. יעצט דאס ווייבל זאגט קלאר, די פאלאק, אז זי איז געווען א טיטשער אין וויזשניץ, און דער שייגעץ סרול האט איר געזאגט טאמער בלייבסטו נישט וואוינען מיט דיין מאן, וועל איך דיך ארויסווארפן פון טיטשינג, איר הערט וואס דא גייט פאר? דו מוזט בלייבן וואוינען מיטן מאן, ווייל סרול האגער המצרי האט נישט געגעט זיין קראנקע פרוי און ער האט געליטן א גאנץ לעבן פון איר. וועגן דעם מוז זי אויכעט אנהייבן צו ליידן מיט א קראנקע מענטש. פאר סאם ריזען האט זי געזאגט זי קען מיט אים נישט שי דאזענט געט אלאנג וויט אים. האט זי געזאגט פיין איך האב נישט קיין פראבלעם כ'זוך א טיטשינג ערגעץ אנדערש. נחום ראזענבערג האט איר אויך אזוי געזאגט. דו הייבסט אן מיט מיר? איך דאוון נישט אין וויזשניץ, איך האב נישט מיט וויזשניץ. ווי קומסטו אן צו הייבן מיט מיר? ווער ביסטו? ביסט די וועלטס פארזארגער? דו ביסט דער זקן הרבנים וואס יעדער דארף פאר דיר מורא האבן? ווער ביסטו בכלל? און די אנדערע זקן הרבנים ס'האט איינער מורא? דיין טאטע איז דער זקן הרבנים ווען ער וואלט נישט געווען אזא צעווילדעוועטער יונג אלע יארן און ווען מ'האט אים געשטעלט א פייפער ס'זאל אים פייפן איז ער אינגאנצן משוגע געווארן אינמיטן שמונה עשרה, און ער האט זיך געמוזט בייגן פאר סאטמאר, ווען ער וואלט נישט געווען אזא צעווילדעוועטער יונג וואלט ער געווען היינט דער גרעסטער און דער אנגענומענסטער רבי וואס ס'איז דא. ער איז די זקן הרבנים למעשה, און ער איז געווען אן ערליכער אלע יארן און ער איז געווען א חסר דעה, אבער א ערליכער איז ער געווען, ער האט געלערנט און געדאוונט, ער האט געמאכט געלט, מילא ער האט נישט געמוזט אנקומען אז מ'זאל אים ברענגען א טשעק, דאס איז זייער גוט. און די זעלבע מיטן סקולענער, דער קומט אן איבעראל נעמט ער זיך טאנצן לעצטנס. ער איז און טאמער דעם נייעם דיסטריקט אטוירני הייסט טאמס נעמט ער זיך טאנצן דער סקולענער ער איז אויך פון די זקן הרבנים נאר מיר קענען אים נישט אויסלערנען נארמאלקייט. און נאכדעם איז דא האט ער געמאכט יעצט א אויף די מזוזה האט ער אנגעקלאפט דארטן אין בארא פארק מ'האט געמאכט א א גאנצע סעודה אויף ארויפקלאפן די מזוזות איך האב געוואלט וויסן ווי איז דער מוסד זיינער ס'איז נישט דא אזא זאך ווי סקולענער בית יתומים ער האט אלעס צוגעשפארט די קינדער האבן אים אויסגעטון נאקעט ס'איז נאר דא א געהעריגע תלמוד תורה אין בני ברק וואס פאר דעם טשארדזשט מען געלט.

דו קריגסט דיך אויפן ניגון וואס דיין זיידע האט געמאכט אז איך זינג עס אנדערש ווי מען דארף, איך זינג נישט קיין איינע פון די סקולענער ניגונים, סאו דארפסט דיך נישט זארגן. שקצים די ערשטע קלאסיגע לאו לייפס, שמעון סרול פריד גייט סטראשען חיים פלאר אז שלמה אהרן קעלנער גייט זיצן זיבעציג יאר אזוי האט דער סקולענער רבי אים געשאלטן, סאו האמיר א כלל פונעם סאטמאר רבי ווער עס קען נישט בענטשן קען נישט שעלטן, זיינע ברכות ארבעטן. נישט אז זיינע קללות האבן אויך נישט ארבעט. און נאך דא דער אנדערע גרויסע ראש ישיבה ראזענבלום, דער עוכר ישראל. עטס קענטס אים רופן ראש ישיבה און צדיק, ער איז א לאו לייף. די גאנצע משמרת הצניעות איז געפארן ארום אים. וואס מ'האט אים פארקויפט איז ביי אים גוט געווען. און אז איך האב געוואלט האבן אן אפוינטמענט אים זאגן, העי, דא איז דא זנות אין די גאס, ס'איז דא מער שכבת זרע אין בארא פארק וויפיל ס'איז דא וואסער אין אטלענטיק אושען. און אין אלע ישיבות גייט עס פאר, און איך האב געוואלט מיט אים רעדן, האט מען געזאגט מען קען נישט אריינגיין, ער איז נישט שפוי בדעתו. ביסט נישט געווארן אויס שפוי בדעתו, די גא די משמרת הצניעות האט דאך גענומען פון אים כסדר אינסטראקשענס. זיי, אתם המיתם את עם השם, די אלטע רבנים, די האבן אפגעהארגעט אידישקייט. עניוועי, סאו סרול האגער האט יענעם איינטיילט וועסט יא וואוינען מיט דעם מאן צו נישט, ווען נישט וועל איך דיר נישט געבן קיין דזשאב, די דזשאב איז עניוועי גארנישט ווערט, וואס האט זי פונעם דזשאב? מארגן וועט מען זי ארויסווארפן. אזא שמוץ, און דער סרול, סרול האט געהאט א פראבלעם, ער האט חתונה געהאט מיטן איהעלער'ס טאכטער, דארט האט נישט געטארט זיין קיין מצוה טאנץ, דער ישמח משה האט געשאלטן ווער ס'וועט מאכן א מצוה טאנץ, און ס'דא אפילו אינמיטן א חתונה איז אמאל צוזאמגעפאלן די גאנצע זאל און געהארגעט מענטשן אין איהעל, און אז זי געווען א ישמח משה'ס אן אייניקל, און דו האסט געהאט קבלה פון דיין שווער, מאטעלע האט געהאט קבלה אז מ'זאל נישט מאכן קיין שידוך נאר אז ס'איז דא א מצוה טאנץ, האט ער געדארפט זאגן דער שידוך קען נישט זיין פאר מיר, ס'איז געענדיגט. דעטס איט. שטעל דיר פאר ווען ס'פעלט איר ווען א פיס וואלסטו דען איר גענומען? זי האט א מום וואס ביי דיר מוז מען מאכן, ס'הייסט א מום ווייל מען מוז מאכן מצוה טאנץ, ביי איר טאר מען נישט מאכן. האסטו געהארגעט דאס ווייבל, האסטו געהארגעט דיין דעם סרולן, האסטו געהארגעט די גאנצע משפחה דארט צוהארגעט אין דר'ערד, און זי זיצט חרוב קראנק אין בעט א גאנצע צייט און ער לויפט כאפן פרויען בהוד יופי. האסטו נישט געדארפט טון דעם שידוך. נאר וואס? דער איהעלער האט געהאט אסאך געלט, ער האט געגעבן נדן א מיליאן דאלער פאר די קינדער, און ר' מאטעל האט געוואלט די מיליאן דאלער. איי וואס וועט זיין נאכדעם מיט די קינדער און מיט זיין זון און מיט די אייניקלעך, ער האט אלעס אין דר'ערד, ביי אים איז דויטשלאנד איבעראל, היטלער איבעראל, דער דאלער הערשט אויף אלע. עניוועי, ער האט איינטיילט מיט וועם מען זאל וואוינען און מיט וועם נישט, און נישט וועט ער ארויסווארפן פון סקול פאר די אכציג דאלער א וואך וואס מען פארדינט אלס טיטשער. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, זייער וויכטיג מען זאל רעדן דערפון. ס'דא יעצט עפעס א שידוך אין מאנסי, איך בין נישט קלאר פונקטליך. ס'איז דעם איהעלער'ס טאכטער. דער איהעלער פון מאנסי ער האט זיך עפעס משדך געווען מיט ר' אהרן'ס אן אייניקל און די שידוך האט נישט עולה יפה געווען. ס'איז געווען דא צום ער האט געהאט א בדחן ער געהייסן ישראל אברהם קלאר ער איז דער טאטע פון דעם משוגענעם הערשל קלאר ער פלעגט אלץ ווינטשן און זאגן מען די זיווג זאל עולה יפה זיין פלעגט ער זאגן דער זיווג זאל עולה רגל זיין. שטייסט א חזיר א מנוול ביזי געווען מיטן עולה רגל זיין וועגן דעם האט ער געהאט אזא צדיק הערשל קלאר. עניוועי דער זיווג האט נישט עולה יפה געווען ס'האט נישט עולה רגל געווען און זיי האבן זיך צוטיילט יעצט נארמאל זיי זענען דאך רבנים איך וויל ענק פארציילן א מעשה געווען אמאל א איד שמחת תורה האט ער זייער שטארק געטאנצט מיט די תורה און געטאנצט און געטאנצט א פראסטע איד אין שול גייט צו דער הייליגער קדושת לוי און ער פרעגט אים חיים אויף וואס האסטו אזוי געטאנצט דו קוקסט דאך נישט אן די תורה דו ווייסט דאך נישט וואס דארט שטייט זאגט ער רבי טייערער, ווען מיין שכן מאכט חתונה זיין בת יחידה וועל איך נישט טאנצן די גאנצע צייט? ס'איז דאך מיין שכן'ס בת יחידה'לע! זאגט ער רבי טייערער, איך ווייס נישט וואס שטייט אין די תורה, ס'איז דאך אבער דער רבי ווייסט דאך יא! און דאס איז דאך דעם אייבערשטן בת יחידה, איז אז איך זע די רבי טאנצט טאנץ איך אויכעט, די רבי איז דאך מיין שכן, און דער הייליגער קדושת לוי האט זיך אויסגעדרייט רבונו של עולם, קוק וואס פאר א הייליג פאלק די האסט, ער ווייסט נישט וואס שטייט אין תורה אבער ער פרייט זיך דערמיט. אז די רבנים ווייסן נישט וואס ס'שטייט אין די תורה, האמער דאך שוין נישט אפילו דעם שכן וואס ער פרייט זיך מיט די תורה וואס אונז זאלמער זיך מיטפרייען, אונז האמער שוין גארנישט, אונז זעמער אזוי אויסגעטון און ווייט פון תורת משה אז ס'איז נישט צום גלייבן. די רבנים ווייסן נישט פון קיין תורת משה. סאו דער שידוך דא מיט דעם איהעלער, וואס איז געשעהן? דער איהעלער איז געגאנגען און ער האט גערופן דעם יונגערמאן צו דין תורה. זיכער! צו וועלכע דין תורה? אין קאורט אריין! מען איז געווען אין קאורט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן, און דער דזשאדזש האט געפרעגט דעם ווייבל מיט דעם יונגערמאן, עטס ווילטס וואוינען אינאיינעם? זאגן זיי נאו וועי, ס'איז נישט קיין מעטש. ביידעוועי ס'איז רעבישע קינדער, מסתמא האט דער איהעלער, ער איז דאך א גראבער פיפל א חזיר, און אין מאנהעטן קען ער נישט לויפן, קען זיין געטאטשט די אייגענע טאכטער אויכעט, היינט גלייב איך שוין אלעס אויף יעדן. עניוועי, און איך זאג ענק נאכאמאל, ביי די רעבעס איז דא מער גיטין פון סעקשועל אביוז ווי ביי די בעלי בתים, די בעלי בתים מער ווייניגער דער אוקעי. ביי די רעבעס איז א אומגליק, קודם כל ס'איז אן אומגליק ווייל די די שבת לשבת אידן זענען די גרעסטע חזירים, און נאכדעם איז עס אן אומגליק ווייל ביי די רעבעס גייט דאך אזוי, איך מוז טוהן, איך בין לימיטעד צו טוהן נאר די. אפער טו פערסענט פיפל. סאו אז ער האט א זון וואס איז געווארן מאלעסטעד צו א טאכטער זאגט מען ווייסטו וואס זאלן זיי חתונה האבן און מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן אז דער יחוד שטיבל איז די עמורדזשענסי רום פון האספיטל און דארט ווערן זיי געזונט באט איט דאזענט העפן דעט וועי עניוועי למעשה האט ער גערופן דער איהעלער האט גערופן אין קאורט אין COURT אין גויאישן קאורט דער דזשאדזש האט געפרעגט עטס ווילטס וואוינען אינאיינעם? ניין שוין אז עטס ווילטס נישט וואוינען אינאיינעם זאגט ער איך וויל זיי שוין געבן א סיוויל דיווארס. סא האט ער געמוזט געבן. נאכדעם זאגט אים דער דזשאדזש ביי די וועי האסט געגעבן א סיוויל דיווארס ביי לאו מוזטו געבן א רעביניק דיווארס. שוין, עטס זעטס ווער, עטס זעטס וואס איז געשען פון תורת משה? אפאר גוישע שופטים. יעצט איך וויל וויסן הרב געשטעטנער איך קען נישט אזוי די ענין פון גט מעושה איך האב עס נישט דורך געטוהן. איך האב עס אמאל אפשר יא דורך געטוהן מיט א חתם סופר נאר זיי רעדן צו משה ליר איך איך בין נישט קלאר אין די סוגיא איך ווייס אז מען גייט צו מיט א גאן מען זאגט יענעם געב א גט. און ער געט הייסט עס א גט מעושה די אלע צוגעהער ארום און ארום קען איך נישט רב געשטעטנער איך וויל וויסן די פרוי האט באקומען יעצט א גט דעם איהעלערס טאכטער איז דאס א גט מעושה צו נישט דער דזשאדזש האט געזאגט דו מוזט יעצט געבן א סיוויל דיווארס און נאכדעם האט ער געזאגט יעצט מוזטו געבן א רעביניק דיווארס איז דאס א גט מעושה צו נישט צו ווייל מ'האט נישט געהאלטן א גאן לעבן זיין קאפ הייסט עס נישט מעושה צו וויבאלד ער האט נישט געהאלטן ביים געבן קיין גט האט ער מסתם געוואלט מוציא ממון זיין כ'וויל די האול ניין יארד. און נאמען זי זאל הייסן א שיקסע מיט איר קענט דאך די אלע זאכן. כ'האב מזל קינדער איז נישט דא. סאו איז די שאלה איז וואס איז יעצט מיט דעם גט? איך קען נישט, איך בעט דעם הרב געשטעטנער גייטס ארויף אויף די ליין און זאגטס אונז פונקטליך צו דאס א גט מעושה צו נישט, ווען נישט טאר דאס פרוי נישט חתונה האבן. אזוי ווי די האגער האט מורא געהאט חתונה צו האבן ווייל יא קיינער האט זי נישט געוואלט נעמען אז זי האט געהאט א גט מעושה זי האט איינגעזעצט איר מאן, אפשר טאר דער. דעם איהעלערס טאכטער אויך נישט חתונה האבן, דאס איז א גט מעושה, און אויב ס'איז א גט מעושה, אזאלעכע איז דאך דא אין די טויזענטער, ס'האלט שוין נישט דארטן אז עפשטיין מיט דעם וואלמארק שטעכן מענטשן און געבן זיי עלעקטריק שאקס, ס'האלט שוין גראד, ס'איז א נארמאלע זאך שוין היינט, מען גייט צום שופט און ער הייסט געבן א גט, איך בין היינט דורכגעגאנגען אין קאורט ווייל כ'האב געדארפט עפעס צוגיין דארט, האב איך געזעהן די זעלבע זאך, יעדן טאג זעה איך די זעלבע דרייסיג פערציג אינגעלייט שטייען ביי פעמעלי קאורט און מ'הארגעט זיך ארום אין קאורט, און אונז זאג מיר אז אונז האמער רבנים, טאמער האמער רבנים ווייס איך נישט וואס זיי טוען, אונז האמער גארנישט, אונז זעמער אין דר'ערד. און נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך, אויב די רבנים גייען אין קאורט און זיי רופן איינער דעם אנדערן אין קאורט, און איינער זלמן לייב זיצט אין קאורט, נו איך פארשטיי נישט, אה, ביז יעצט האבן זיך אונז געפרייט אזוי ווי דער פראסטער איד ווייל מען האמיר געוויסט אז דער רבי ווייסט וואס שטייט אין די תורה און דער רבי האלט די תורה און דער רבי לערנט די תורה, אבער אויב דער רבי לערנט שוין אויך נישט די תורה וואס איז אונזער שמחה מיט די גאנצע קבלת התורה? ווי זענען שוין די בעלי בתים? דער תירוץ איז די בעלי בתים זענען ערליכער ווי די רבנים, די רבנים זאגט דער זוהר וועט זיין בעקבתא דמשיחא די ערב רב, און אונז האלט מען נאך די תורה, און שטעל דיר פאר כאטשיג אונז פארשטייען מיר נישט וואס דארט שטייט. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. דער אייבישטער איז דאך השם צילך. ער פירט זיך אזוי ווי דיין שאטן. סאו האמיר אפגעלאזט די תורה, מיר געגאנגען אין ערכאות, זאגט דער אייבישטער איך וועל דיר געבן גענוג צו גיין אין ערכאות. יעצט איך האלט אז מען דארף מאכן אז דער שופט זאל פסק'נען בדיקות פאר פרויען אויכעט. פארוואס נישט? איך זעה דאך ער קען. אז ער קען גוט אבן עזר, מסתם קען ער גוט יורה דעה אויכעט. ס'דא דא דער אליהו מלאך הברית דער חזקל טייטלבוים. דער וואס האט זיך ארויף געלייגט אויף קליימער ער מוז זיין רב מען קען נישט צו אים צוקומען פרעגן א שאלה ער כסדר ביזי. טא וואס זאלן די פרויען טוהן? אזוי מ'עט מאכן אז מ'עט פרעגן דעם דזשאדזש שאלות אויף מראות, דער דזשאדזש מ'עט מאכן אן אפוינטמענט צוועלף אזייגער, און מ'עט אים ארויסלייגן אלע מראות פון א גאנצע וואך. און ער'ט אויף אלע פסק'ענען כשר צו נישט. אזוי ווי מ'האמיר זיך געבעט אזוי גיי מיר שלאפן, ס'וועט קומען א צייט ווען א פרוי וועט אפילו נישט גיין פרעגן א שאלה פון א רב א מראה, קודם ווייל זענען רשעים ארורים מ'קען נישט צו זיי צוקומען, זלמן לייב פיליפס זיצט ביי זיך אין בית מדרש און ער פסקנט מיט א קליינע ווינדאו, וויאזוי זאל א פרוי אריינגיין אין דעם בית מדרש, וויאזוי מ'מאכט אלע היתכנות. וועגן אז ס'זאל זיין שווערער און שווערער פאר אידישקייט. און דער עולם לאכט שוין היינט דערפון, דער עולם איז נישט אינטערעסירט. מיך האט אפגעקאלט פאראיאר פאר ראש השנה א אינגערמאן ער האט שוין זיבן יאר נישט געפרעגט קיין מראות כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין. פארוואס? ווייל דער סאטמארער דיין, פרידמאן באטשי, האט אויף עם אמאל געשריגן האלב אכט אינדערפרי ער האט געדארפט כאפן דעם באס אויף מאנהעטן האט ער געשריגן אויף אים דו זעסט נישט איך זיץ דא מיט מענטשן, ער איז געזעסן דעמאלטס מיט דעם בעקער סנדר מיט אלע שקצים פון קהל ייטב לב און מ'האט פאליטיזירט, און אינדרויסן שטייט א צעטל אז דאס שאלות נשים קומען אריין אפילו עס איז דא מענטשן אינעווענדיג, און פרידמאן באטשי א נערוועזער משוגענער אן אומגעצאכטער הונט, ער האט א דיין קיינמאל נישט געטארט זיין. נישט נאר נישט אין סאטמאר אין די גרעסטע קהילה, נישט געטארט זיין א דיין אפילו אין א שול וואס מען בויעט נאך יעצט אין אין בארא פארק וואס האט צען אידן וואס זיי דארפן דארט דאווענען. דער שייגעץ האט געשריגן אויף דעם אינגערמאן ווען ער זיצט און פרעסט אויף קהל'ס חשבון און די קינדער מאכט ער זיך חתונה אויף קהל'ס חשבון און מען האט אים געקויפט א הויז פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער אויף ראס סטריט ער געגאנגען דער אינגערמאן ער האט געזאגט איף דעטס די קעיס האט ער געמוזט כאפן דעם סעווען טווענטי פייוו באס אויף מאנהעטן. און ביי אים איז עס פרנסה, דער באלעבאס וואלט געשריגן אויף אים, האט ער אפגעקאלט, די ווייב האט אים אפגעקאלט, זאגט ער יא דער דיין האט געזאגט ס'איז גוט, און זיבן יאר האט ער נישט געפרעגט קיין שאלות, ער האט אלץ גע'פסק'נט אז ס'איז גוט, און דער סוף איז געווען אז ס'האט אים אנגעהויבן זייער לייד צו טון, ער האט מיך אנגעהויבן צו פרעגן וואס מ'קען טון, און ער האט מיך געפרעגט צו ס'איז א דאורייתא, צו ס'איז א דרבנן וואס ער האט עובר געווען, א בדיקת עד הבדוק איז א דאורייתא, מ'קען אויף דעם נישט מיקל זיין, אויף א כתם קען מען זיך שוין דינגען, אבער א בדיקת עד הבדוק איז א דאורייתא. דעס ר' חיים מנשה האט אזויפיל קאליע געמאכט אין זיין לעבן אז ס'איז א שאד אז מ'האט אים אפילו גענומען פאר א דיין, ער איז געווען א גוטער מגיד שיעור האט געדארפט בלייבן ביי דעם. סאו אונז גיימער אנהייבן השם צלך, דער אייבערשטער זאגט אז דו ווילסט גיין אין קאורט, איך גיי וועגן דעם קאורט, שאוער, איך האלט מ'דארף אנהייבן צו פרעגן די גוי'אישן שופט אויף בדיקת נשים אויך. איי ווען האט ער עס געלערנט? דעמאלס ווען ער האט געלערנט הלכות גיטין, און דעמאלס ווען ער האט געלערנט די הלכות צו אהרן דארף זיצן אויפן רבי'ן שטוהל צו זלמן לייב. דער רבי האט נישט געוואלט קיינער זאל זיצן אויף זיין שטיל, דער רבי האט געוואלט מען זאל זיך שלאגן פאר אידישקייט, ס'זאל זיין אפאר דיינים און פארטיג. געקומען די פאר חברה וואס האבן דעמאלטס געלעבט, עזריאל גליק דער גראבער פערד מיט נאך אפאר, און זיי האבן אריינגעשטעלט דעם סיגוטער מיט כח. די רעבעצין איז נאכנישט אויפגעשטאנען פון שבעה און דער גראבער איז שוין געלאפן צום צום סיגוטער. איך האלט מען האט אים אריינגעברענגט דא אין בית מדרש, מען האט געזאגט א הספד אויף אים, איך האלט מען האט אים געדארפט טראגן אין ליל פראסעסינג דא אין קווינס אויכעט, זאגט זאל אויך א הספד. און אז עטס האט'ס אים דארט געהאט וואלט מען אים געדארפט אריינלייגען אין א מאשין, א בופל איז ער געווען, און וואלט ארויסגעקומען כשר'ע סאלאמי. חברה האבן בוגד געווען אין רעבן, ער מיט נאך אפאר, איך ווייס נישט פונקטליך ווער עס איז געווען. ס'איז א שאנדע וויאזוי מיר האבן זיך דא אויפגעפירט. און יעצט האב איך געוואלט זאגן פאר אלע אידישע ווייבלעך, עטס גייטס אנהייבן צו זעהן טשעינדזשעס אין די נורסערי, ביז יעצט איז דא א מזוזה, און ס'איז ארויפגעשטעלט בראשית ברא אלוקים, וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דעם ערשטן טאג די זון און די לבנה מיט די אלעס פונקטליך אזוי ווי עס דארף צו זיין. צו זיין. ס'גייט קומען א צייט ווען מ'גייט דאס אראפנעמען, ס'גייט אראפגיין די מזוזה, און מ'גייט זינגען מער אלע גוי'אישע ניגונים, עטס וועט אפילו נישט וויסן פון ווי דאס קומט, און מ'עט זען די ווענט וועלן זיך טוישן, ס'עט זיין אנדערע פיקטשערס, מ'עט זען די ביג בום, אזוי איז די וועלט באשאפן געווארן לויט זייערע אפיקורסישע זאכן, כאפטס נאך אריין ווי לאנג עטס קענט. עטס וועט נאך קענען זאגן פאר די קינדער אמאל אז עטס געדענקטס נאך? ווען מען האט געגלייבט אין באשעפער, ווייל די זאכן לאזן זיך שוין אויס, ליידער ליידער. יעצט האב איך געוואלט סתם אזוי זאגן אפאר וויכטיגע זאכן וועגן סעיפטי. ווי עטס ווייס, די קינדערלעך הייבן אן צו פארן מיט די בייקס, מען מוז האבן א העלמעט. ס'דא א איד וואס האט מיר געוויזן א פיקטשער, כ'מיין ס'וועט זיין אויף מיין בלאג אויכעט. זיין אייניקל איז געפארן מיט א בייק, און א קאר האט אים אראפגעקלאפט, און די רעדל איז אים ארויפגעפארן אויפן קאפ, און ס'האט צוקוועטשט דעם העלמעט, און ס'האט נישט גערירט דעם קאפ. ממש א נס. דער איד טענה'ט אז ס'איז וועגן דעם געשען, ווייל ער העלפט זייער שטארק צו קעגן פעדאפיילס, סעיפגארדינג טשילדרען. אבער דאס איז שוין יעצט נישט וויכטיג וואס זיינע זכותים זענען געווען. למעשה ווען ער האט נישט קיין העלמעט וואלט דער קאפ געווען צוקוועטשט אזוי ווי דער העלמעט. איר האט קינדער? זיי ווילן ארומפארן מיט א גוי'אישע בייק, מיט א שייגעצישע בייק, ס'אינטערעסירט מיך די אלע סאטמארע בהמה'ישע זאכן. מיט א צוויי ווילער מעג מען יא פארען, און מיט קליינע רעדער, און נאר וואס מען שטופט מיט די פיס, ס'דא אזאלעכע בהמה'שע זאכען. איך וויל ענק זאגען, יעדער לאכט שוין ברוך השם, שוין נישט דא איינער וואס האט געכאפט בילקעס ביים ברך משה און ער זאל נישט לאכען שוין פון די זאכען, יעדער לאכט שוין, שמערת הצניעות איז געזעסען און געמאכט גזירות צו מאכען זיכער אז. זיי זאלן מאכן געלט. כ'האב געזען יעצט מ'האט גענומען עלפערד חנוך חנוך העניך עלפערד, העע ער גייט באקוקן יעדן אין די טאש אין די הויזן צי ער האט א כשר'ן פאון צי נישט, עטס ווייסט פארוואס מ'האט עס געמאכט די גאנצע זאך? מ'האט עס געמאכט אז כדי די חברה וואס ווילן אריינלייגן די הענט ביי יענעם אין די הויזן זאלן קענען אריינלייגן און זאגן העע איך האב געוואלט זען צי ער האט א כשר'ן פאון. ס'איז אזא שטיק זנות וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, די נעקסטע זאך זאל מען אריינלייגן ביי די פרויען אויך די האנט צו קוקן צי זי האט א מאושר'דיגן פאון צי נישט. סאו, איך וויל זאגן מען זאל זיין זייער געווארנט אז מען זאל זען אז די קינדערלעך זאלן גיין מיט העלמעטס. אפילו די קליינע בייקס, טאמער קען ער אראפפאלן מוז ער האבן א העלמעט, אויך די לעצטע וואס ס'דא וואס מ'גייט סקעיטינג, כ'זע אלע אידישע די בחורים און די מיידלעך, כ'האב נישט געגלייבט אלעס פארט אויף רעדער. איז דארף מען זעהן זאלן אלע האבן. עס קאסט אפאר דאלער, פיר פינעף דאלער א העלמעט, מען געט עס אסאך מאל אומזינסט אויך. יעצט, מען דארף אויך זעהן, געסט דיינע קינדער אין קעמפ ס'זאל זיין. די אלע זאכן וואס ס'דא דא אין שטאט, די קעמרעס זאלן דארט אויך זיין, ס'איז מורא'דיג וויכטיג. ס'האט מיך יעצט אפגעקאלט איינער, ער פירט א בילדינג, איך וויל נישט זאגן ווייל ס'איז פרייוועט זאכן, מ'זאל דאך נישט ארויסגעבן, ער פירט א בילדינג, ס'איז דארט דא א סווימינג פול אויך. האט ער מיך אפגעקאלט, ער הערט מיין האטליין, און ער וויל וויסן צי ער זאל לייגן אין סווימינג פול א פיקטשער, ווייל ס'קומען דארט אסאך געסט, און זיי ברענגען מיט קינדער, זיי ברענגען מיט פרעמדע קינדער, ער וויל וויסן. צי וועגן סוען, וועגן וועגן סעיפטי, וועגן אלעם. זאג איך הער אויס. דו זאלסט מאכן א ווידיאו אין סווימינג פול, און דו זאלסט ארויסשטעלן א צעטל אז אין סווימינג פול איז דא א ווידיאו, און אז א פרוי זאגט ס'איז איר נישט אנגענעם זיך צו גיין שווימען וואו ס'איז דא ווידיאו, זאל זי גיין ערגעץ אנדערש. איך זאג אים, אין יעדן האטעל אין די גאנצע וועלט איז דא ווידיאו אין סווימינג פול פונקט אזוי ווי ס'איז דא ווידיאו איבעראל. סוף כל סוף, גיי טו דיך אן און טו דיך אויס אין דיין פרייוועט בעדרום, און קום ארויף אויפן דאך און נעם דיך דארטן שווימען מיט א בעידינג סוט. שוין, בקיצור, יענער האט געהערט וואס איך זאג, און ס'איז א קאו-אפ בילדינג, און געגאנגען מ'האט געמאכט א מיטינג. יעצט, ביי די מיטינג איז געווען צוויי זאכן וואס מ'האט דן געווען, איינס איז אפשר זאלן נישט זיין קיין. ווידיאו, און טאמער איינער וועט זאגן אז מ'האט אים געטאטשט וועט מען עס נישט קענען פראוון, ווייל מיט דעם וואס מ'האט געמאכט א ווידיאו וועט מען זיכער קענען סוען. און די צווייטע איז געווען, ניין, אפשר זאל מען טאקע יא האבן, ס'וועט זיין סעיפטי, ווייל דער חזיר וועט מורא האבן. האבן זיי מיך אנגעקאלט, זאג איך זיי, הער מיך אויס, א יעדער יונגל וואס וועט ארויפגיין אויפן סטענד און ער וועט זאגן מ'האט אים געטאטשט, איז ער באגלייבט אן א פארוואס. ס'וועט נישט זיין קיין דזשורי וואס וועט עס אננעמען און זאגן, ניין, אונז גלייבן. ווארלד ווייד! די קינד דארף נאר זאגן מ'האט געטאטשט ביסטו פיניש. סאו דאס אז דו האסט נישט די פרוף דאזענט מיען עניטינג. יעצט אז דו וועסט יא האבן די פרוף. קודם וועט מען קענען זעהן ווער ס'האט עס געטון, נאכדעם, אלע ישיבות האבן באקומען צוואַנציק פראצענט דיסקאונט אין אינשורענס ווייל זיי האבן א ווידעא, די באסעס האבן באקומען צוואַנציק פראצענט דיסקאונט אין אינשורענס ווייל ס'איז דא ווידעא קען מען זעהן ווער ס'מאכט. דעם עקסידענט, ווען איר פארט מיט די גרויסע באסעס, מיט מאנסי טרעילס, צו מיט אנדערע, צו מיט די גוי'אישע באסעס, זיי האבן א ווידעא אין פארנט, אז טאמער געשעט אן עקסידענט אדער אונטן, ווייסט מען פונקטליך ווער ס'איז געווען די שולד. האט מען אראפגעלאזט די אינשורענס פאר די אלע געלט. בקיצור, זיי האבן געמאכט א מיטינג און ס'איז געבליבן יא, מ'מאכט ווידעא. יעצט טוט זיך א שאלה, קאלן זיי מיך אפ, און ווער וועט באקוקן די ווידעא? זאג איך דיר, טיפש וואס דו ביסט, די ווידעא וועט מען קיינמאל נישט דארפן באקוקן. פארוואס? ווייל אז יענער וועט נישט טאטשן האט מען נישט וואס צו באקוקן, וועסט עס נאר דארפן באקוקן דעמאלטס און איינער וועט זאגן דעמאלטס און דעמאלטס האט מען מיך געטאטשט, און דאן דארפסטו עס נישט באקוקן, גיי צו די פאליס זאלן זיי עס באקוקן, געב עס גראד אריין פאר די פאליס אזוי ביסטו פטור. שוין, בקיצור ער איז געגאנגען ער האט געפרעגט דעם רב ער האט עס דורכגעשמועסט האט אים דער רב גע'פסק'נט אזוי, זאלסט לייגן א ווידיאו אזוי ווי ר' נחום זאגט, זאלסט מאכן זיכער ס'זאל זיין סעיף, און טאמער וועט זיין א קאמפלעינט זאל מען טאקע גיין צו די פאליס, נאר איין זאך האט ער גע'טענה'ט אז בשעת. ווען מען, איך מיין ס'איז דא די ווידיאו, איז דאך ערגעץ צוגעשפארט. אויף דעם זאלן זיין צוויי עקסטערע מענטשן וואס זיי זאלן האבן די שליסל, אדער מען קען געבן יעדן איינעם א האלבע קאוד, און נאר אינאיינעם קען מען עס עפענען, אזוי אז טאמער ס'וועט איינעם אנכאפן אז ער וויל קוקן וויאזוי פרויען שווימען, עט ער נישט קענען. און דער אמת איז דער רב איז אויך נישט גערעכט, ווייל מען קען איינעם אויך טראסטן, ווייל ווען ער וויל באמת זען וויאזוי פרויען שווימען קען ער גיין, דארטן איז דא א ביעטש, ער קען אלעס זען ביים ביעטש, ער האט נישט קיין פראבלעם צו קוקן וויאזוי א אידישע פרוי גייט מיט א לאנגן צוגעדעקטן בעדינג סוט, וויאזוי זי שווימט. באט עניוועי, דער רב האט געזאגט מען זאל פאלגן אלעס וואס איך זאג, יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי, די זעלבע זאל זיין אין אלע באנגעלאו קאלאניס, קומט יעצט זומער, לייגטס אריין איבעראל ווידיאו. ווייל טאמער איינער וועט זאגן מ'האט אים געטאטשט, יו וואונט סי די ענד אוו איט. און רעדטס ענק נישט איין ווייל ברוך מרדכי האט באקומען א סווידארט דיעל, קיינער קען נישט דורך גיין וואס ברוך מרדכי איז דורך געגאנגען, אונז זעמער נתפעל פאר דעם מענטש אז ער האט העווי דייעביטיס און ער האט נישט געפייגערט אינמיטן. זעקס יאר האט ער זיך אליינס געפייניגט, און ער איז געווען א יאר אין דזשעיל, און ער גייט יעצט אויך אין דזשעיל, און ער דארף כסדר גיין פאר פראבעישן, און ער דארף זאגן יא איך האב דאס געטון איך האב יענץ געטון, און ווען ער גייט אנקומען אין דזשעיל גייט ער א יאר זיצן אין אייסעלעישן, אזוי ווי ער איז שוין געזעסן. ווייל ווען די חברה גייען אים זעהן און זעהן פארוואס ער איז דארט, הא הא הא. איינס פעלט נישט מער, זיי וועלן אפילו נישט מאכן מיט אים משכב זכר, זיי האבן אים אויסהאקן יעדן צאן אין פיסק און יעדן אויג פונעם פנים. דו ווייסט ווי גערעגט זיי זענען אז מען טאטשט קינדער? ווילסט זינדיגן, גיי פאר א גוט יאר און זינדיג, אבער נעם נישט דאס קינד פאר דיין סעקס פריק. עניוועי, יעדער זאל זיך אריינלייגן אין די קעמפס, דארט איז דא פרייוועט אונערס, און אין די קאנטרי, אין סווימינג פול זאל אויך זיין ווידיאו, און אוודאי אין די ישיבה און אין די דארמעטאריס, און אין וואלד ווי די קינדער גייען. זאל זיין ווידיאו ווייל ווען נישט יו וואונט סי די ענד אוו איט. און ס'פארט מיר נישט אזוי שלעכט, ס'איז געווען יעצט אין אוסטראליע האט מען ווידער געכאפט א לאבאוויטשער, און ס'איז דא איינער א לאבאוויטשער וואס איז געקומען זאגן מ'האט אים געלייגט אין חרם ווייל ער איז געגאנגען צו די פאליס, זיי האבן יעצט צרות, זיי האבן געמוזט אריינברענגען א נייעם רב, און ער זאגט איך גיי מיך מוסר נפש זיין אז ס'זאל זיין סעיף פאר די קינדער, יעדער טוישט פאליסיס, מ'עט דא אין וויליאמסבורג אויך טוישן פאליסיס, נאר ס'האבן נאך פאלן אסאך קרבנות ביז דעמאלטס, אבער ס'איז בעסער ווי. ס'איז געווען, דער'ס נאו דאוט אין עניבאדי'ס מיינד אז ווער ס'קען נישט מיטמאכן די צרות וואס ברוך מרדכי האט מיטגעמאכט, צו וואס אלע אנדערע מאכן מיט, און זיי האבן נישט דאס געלט זיך צו שלאגן, די האבן אנגעהויבן צו האלטן די הענט ביי זיך. סאו עניוועי, מען דארף זעהן אז אלע קאנטריס זאלן זיין סעיף, און די סווימינג פולס זאלן זיין סעיף, ווייל, איך האב ענק שוין מסביר געווען, ווי דער אידישער חורבן, דער אידישער חורבן איז אזוי, איינער פון צוויי קינדער זענען מאלעסטעט אין מקווה, פארוואס?
נארמאל.
דו ווילסט כאפן א קינד ווילסט אים אראפציען די הויזן און עסט דאך נישט טון אינמיטן די גאס. ברוך מרדכי האט עס געטון דארטן אויף עיטינט עוועניו אין פארק אבער א נארמאלע מענטש טוט עס נישט טון אין די גאס. איז דארפסט דאך האבן א קאר און דאס קינד קען דערקענען די קאר, דארפסט האבן א הויז און דאס קינד קען דערקענען דאס הויז, און אין א שול קען ער עס נישט טון ווייל דאס קינד וועט שרייען. איז וואס טוט מען? טוט מען אזוי. מען גייט אין די מקווה און דאס קינד ווייקט זיך דארט און מען געט א שטופ אריין אונטן דאס קינד און מען זעט וויאזוי דאס קינד ריעקט, טאמער זעט מען דאס קינד האט נישט געכאפט וואס מען טוט מיט אים הייבט מען אים אן צו טאטשן פארנט אויך און ביפאר יו נאו איט מאלעסטעט מען אים, און לאידך גיסא טאמער איז ער א קינד וואס ער איז ער כאפט וואס מען וויל פון אים איז נעמט ער זיך שרייען דו חזיר. און לויפט יענער אוועק און זאגט אה אנטשולדיגט ס'געווען א מיסטעיק, און אמאל האט מען נישט געשריגן חזיר אויך נישט, דאס האב איך אויכעט אויסגעלערנט ברוך השם, סאו אונז האמער א פראבלעם מיט מאלעסטינג ווייל מ'מוז האבן א פלאץ, עניוועי איז סווימינג פול איז די בעסטע פלאץ, דער סווימינג פול איז אויכעט מ'איז אויסגעטוהן, ס'דא פלעצער ווי מ'גייט בכלל נאר מיט א גאטשע, מיט א רבינו תם'ס גאטשע, ס'דא ווי מ'גייט מיט א גערינג'ס בעידינג סוט, אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין, מ'געט זיך א שטופ אריין אין קינד פון אונטן, און אים כאפט מען אן מ'לערנט אים שווימען. ס'האט מיר א איד פארציילט יעצט, ער איז א איד פון באלד זיבעציג יאר, ער זאגט אז ער איז געגאנגען מיט זיין טאטן אין סאטמארע מקווה, ס'איז דארטן געווען די זאלציגע מקווה, ווער ס'געדענקט זאגט ער עס איז געקומען דעם רבינ'ס שוחט אברהמעלע ווערצבערגער און ער האט געוואלט כאפן און געזאגט קום כ'על דיך לערנען שווימען, זאגט אים יענער האלט די הענט ביי דיר, גיי אוועק פון מיר, און. וואס האט אויך צאמגערעדט ניבול פה, געזאגט זאכן וואס איך וויל עס אפילו נישט נאכזאגן אויפן האטליין, דאס פאסט אפילו נישט פאר א איד וואס האט א מנוול'ישן האטליין נאכצוזאגן, כל שכן נאך פאר א שוחט. ס'איז געווען דעם רבי'נס שוחט. עניוועי, סאו לאמיר אנהייבן צו פירן א סעיף קאמיוניטי אין די קאנטריס, בפרט נאך די וואס זיי אונען אליין זייער קאנטרי סאו עטס ווייסטס מען גייט ענק סוען און עטס האטס סיריעס פראבלעמס יעצט טאמער סאיז א ישיבה אדער א פאבליק זאך געט די גאווערמענט אומזינסט די ווידיאוס און טאמער נישט קאסט אפאר טויזענט דאלער דערס נאטינג ראנג פוט איט אין דאס איך זאג דיר איז אן יור נעווער גאוינג טו ריגרעט אויב דאס וועסט אריינלייגן. יעצט סדרייט זיך ארום דא א ווידיאו פון א נייט קלאב דא אין וואלטאן סטריט ווי דער אינגערמאן האט זיך נישט געשעמט ווען ער איז אויסגעגאנגען מיט די זונה האט ער אויפגעהאנגען זיין היט אויף א הענגער. און ס'איז א הויעכע היט, כ'ווייס נישט צו ס'איז א בעלזער צו א וויזשניצער ווייל ס'איז די מאשנע איז אויף אראפ אבער ווייל יענער הענגט עס אזוי אויף ס'מוז דאך נישט זיין אז מ'גייט יעצט דערמיט ווען מ'גייט דערמיט קען מען וויסן צו ס'איז א וויזשניצער חזר צו א בעלזער חזר אז מ'שעמט זיך שוין נישט דאס איז דער חורבן וואס דא איז געשען נישטא פאר וועם זיך צו שעמען דער רב אליין איז אויך א חזר די גרעסטע חזירים וואס דא זענען דער מאליק האט דארט צוגעשטעלט א בתי זונות אז מ'זאל אראפגיין אונטן. סאו פאר וועם זאל מען זיך היינט שעמען? וועלעכע רב קען היינט זאגן א ערנסטן ווארט מוסר? מען זאל אים נישט לאכן אין פנים, טול קורה מבין עיניך. און שוין, און די אינגעלייט ווערן פארכאפט אין די אלע שמוציגע פלעצער. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן יום טוב, מען זאל זוכה זיין צו אמת'ע קבלת התורה. זייטס געזונט, כל טוב.